דאך כרגיל אויף אפלערנען א פסוק פון פרשת השבוע וואס מען האט געלייענט בתורה דעם שבת מיט פירוש רשי על הכתוב, און אפלערנען אט דאס וואס האט זיך גערעדט אמאל מ'האט אויכעט אפגעדרוקט וועגן אן אנדער דיוק בזה אבער ניט אין פירוש רשי און דאס אין קעפיטל ה וואס דארטן רעדט זיך ווי אזוי משה ואהרן זענען געקומען צו פרעה

וואס די צווייטע דיבור המתחיל שטעלט זיך רשי און איז מעתיק פון פסוק לכו לסבלותיכם און טייטשט עס אויף לכו למלאכתכם, און וואס פאר א מלאכה וואס דאס איז אייערע, שיש לכם לעשות בבתיכם, וואס איר דארפט טון ביי זיך אין הויז. דערנאך איז רשי מוסיף אז דאס איז סבלותיכם, אבער דאס איז דא נישט די סבלות פון אנדערע אידן, פון די אידן פאר וועלכע זיי האבן געבעטן, ווארום מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של לוי, נישט נאר אויף משה ואהרן נאר אויף גאנץ שבט לוי איז נישט געווען דער שעבוד, תדע לך, א ראיה אויף דערויף פון וואנעט ווייסט מען אז גאנץ שבט לוי האט נישט געהאלט דעם שעבוד שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים שלא ברשות, וויבאלד אז זיי האבן געקאנט אוועקגיין פון זייערע סבלות און גיין צו פרעה און רעדן ווען זיי ווילן וואס זיי ווילן וכו', איז דאך פארשטאנדיג אז זיי האבן נישט געהאט אויף זיך קיין שעבוד פון טון עבודת פרעה ווי אנדערע אידן.

וואס איז רשי אויכעט מעתיק דעם ווארט לכו. דערנאך ווערט דער דיוק וואס איז דאס דער ענין שיש לכם לעשות בבתיכם, דערנאך ווערט א צווייטער דיוק וויבאלד אז אין פסוק רעדט זיך וועגן משה ואהרן און דא איז רשי גלייך ממשיך וועגן גאנץ שבט לוי. וואו רעדט זיך דא אין פסוק וועגן שבט לוי, און ס'דארף דאך זיין ווי רשי האט געזאגט דעם כלל אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, איז דערפון פארשטאנדיג צוויי זאכן, ערשטנס אז מ'ווייסט פון פשוטו של מקרא אז שבט לוי איז נישט געווען משועבד, צווייטנס אז דאס איז נוגע צו וויסן דא כדי צו פארשטיין דעם אפטייטש פון לכו לסבלותיכם. ווארום אויב ס'וואלט געווען סתם א הידור בנוגע צו שבט לוי, דארף זיך דאס ניט רשי מעתיק זיין אין דעם דיבור המתחיל פון לכו לסבלותיכם. איז אויכעט ידוע וואס רשי איז דא מדייק, פון וואנעט ווייס מען דאס אז דאס איז מלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם, דערפאר וואס אויב דאס וואלט זיך גערעדט וועגן די זעלבע עבודה, ווי אנדערע מפרשים זענען מפרש, לכו לסבלותיכם אז דאס האט ער געמיינט צו משה ואהרן אלס א טייל פון דעם עם וואס שטייט אין פריער תפריעו את העם ממעשיו, און ער זיי אויכעט כולל צוזאמען מיטן עם. איז דאס רשי מדייק פון פשוטו של מקרא, אויב אזוי האט ניט געדארפט משנה זיין, פריער זאגט ער ממעשיו און דערנאך רופט ער דאס אן סבלות, איז א סימן אז דאס אן אנדער זאך, ובפרט נאך אז אויכעט אין דעם פסוק שלאחרי זה זאגט ער אויכעט והשבתם אותם מסבלותם. וויבאלד אבער אז מ'איז מדייק די שינו הלשונות האט זיך רשי געדארפט מפרש זיין, פריער זאגט ער תפריעו את העם ממעשיו, דערנאך זאגט ער אין פסוק נאכדערוף והשבתם אותם מסבלותם, ניט ממעשיהם נאר מסבלותם. די קשיא ווערט זיך נאך שטארקער, פריער זאגט ער אז משה ואהרן האבן געשטערט די אידן ממעשיו, דעם עם, דערנאך זאגט ער אז והשבתם אותם פון וואס? מסבלותם. דערנאך אין עטליכע פסוקים לאחרי זה חזר'ט ער נאכאמאל איבער בנוגע וואס די נוגשים האט געזאגט אז מען זאל זיין אז מען זאל געבן מעשיכם דבר יום ביומו, שטייט דארט אויך דער לשון מעשים נישט דער לשון סבלות. און ווי גערעדט וויבאלד אז דאס איז א דיוק אין פשוטו של מקרא וואס רשי לערנט דערפון ארויס אז דאס מיינט מען ניט מעשיו נאר אן אנדער ענין האט זיך רשי געדארפט אויכעט מפרש זיין פארוואס פריער זאגט מען תפריעו את העם ממעשיו דערנאך זאגט מען והשבתם אותם מסבלותם, און דערנאך מיט עטליכע פסוקים לאחרי זה שטייט דער ענין וואס די נוגשי העם האבן געזאגט, אז כלו מעשיכם דבר יום ביומו אויך דער לשון ווייטער אמאל מעשים. וכמדובר אז ביי רשי איז ניטא ניט קיין חסר ניט קיין יתר, ס'דארף זיין פארענטפערט אלע עניינים וואס דארפן האבן א ביאור על דרך הפשט, וואס דאס דארף דאך האבן א ביאור על דרך הפשט וויבאלד אז מען איז דערפון מדייק פון שינוי הלשונות, וואס דאס ווי מיר כל הפרטים כפי האמור לעיל. וואס דערפאר קען רש י רש י נישט טייטשן ווי אנדערע מפרשים עכט פשטנים וואס זיי טייטשן דערביי אז דער תפריעו את העם ממעשיו און דערנאך זאגט ער איז לכו לסבלותיכם צוזאמען מיטן עם אויף משה ואהרן אבער נישט א באזונדער ענין ווארום דעמאלט האט געדארפט שטיין לכו למעשיכם. אדער ס'האט געדארפט פריער שטיין תפריעו את העם מסבלותיו. וכמדובר כמה פעמים דארף די אלע עניינים זיין פארענטפערט אין דרך הפשט, אדער בעיון דורך רש י אליין, אדער אין אזא מין אופן וואס מ'דארף דער בן חמש למקרא פארשטייט עס פון זיך אליין און דארף ניט אנקומען צו מפרשי רש י וואס ער לערנט זיי נאכניט וויבאלד דער איז אז רש י האט דאס געשריבן אין אן אופן וואס ער איז מפרש פשוטו של מקרא כמדובר כמה פעמים. בנוגע צו פירוש רש י וואס רש י באווארנט דרך אגב כמה וכמה דיוקים, אנהייבנדיג פון דעם ערשטן ענין, וואס האט דא פאר א בכלל דער ענין א שייכות לכו לסבלותיכם? פרעה האט דאך גע'טענה'ט פארוואס למה תפריעו את העם ממעשיו, מען האט דאך געדארפט זיי זאגן אז זיי זאלן אויפהערן טומלען דעם פאלק, וואס איז דא דער ענין פון לכו לסבלותיכם? וואס דאס האט אן ארט צו זאגן דערפאר אז ער האט גע'טענה'ט א טענה אז זיי דארפן ארבעטן דעם שעבוד פון מלך מצרים פונקט ווי אלע איבעריגע אידן, כדי ווי אנדערע פשטנים זענען מפרש. און דער פסוק איז מדייק אז ניט דאס איז געווען זיין טענה, וואס לכאורה בלייבט דאך אבער די קשיא פשוטם של כתובים, בשעת זיי זיינען געקומען צו גיין רעדן מיט פרעה מיט א פרעה איז נאר די ערשטע זאך וואס פרעה האט זיי געדארפט זאגן, ווי רש י דערנאך ממשיך, אז משה ואהרן וואס איז ביי זיי נכנסים ויוצאים ברשות, ער האט געדארפט אנהייבן לכו לסבלות עם ישראל.

אויב אזוי ווערט זיך אבער די שאלה נאך וואס ברענגט און וואס איז אים נוגע מיט וואס זיי זאלן זיך פארנעמען, זיי זאלן זיך פארנעמען מיט זייערע שטוביגע זאכן צי נישט, אים איז זיך נוגע, מען זאל נישט מפריע זיין את העם ממעשיו, האט ער געדארפט זאגן לא תפריעו, למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו און מען זאל אויפהערן רעדן מיט זיי. צי זײ זאָלן דערנאָך זײַן װי אַ בטל, הולך בטל, צי זײ װעלן גײן שפּאַצירן, צי זײ װעלן זיך פֿאַרנעמען מיט הנהגות שבבתיהם, דאָס איז אַ זאַך, װאָס האָט אַהערצו קײן שײַכות ניט ניט, ער האָט זיך ניט פֿאַרנומען מיט זײער חינוך, װיִאַזױ זײ דאַרפֿן זיך פֿירן. און אויב ער האט זיך יא פארנומען האט עס קיין שייכות ניט צו בהמשך אחד מיט תפריעו את העם ממעשיו, אין פשוטם של כתובים קומט דאס בהמשך אחד. וואס איז דא דער המשך אחד? טענה פון אהרן איז געווען אז זיי מיען זיך, אז אידן מאטערן זיך, דאס שטימט גארניט, תפריעו את העם ממעשיו, אידן האבן זיך זייערע מעשים וואס זיי דארפן טאן, און איר קומט צו גיין און זייט זיי מבלבל, אויב אזוי, וואס דארף ער זיך מסביר זיין פארוואס זענען זיי מבלבל וויבאלד אז דאס איז ניט סבלות מצרים און ער גלייבט ניט האט ער זיי געגעבן צו פארשטיין אז זיי האבן געהאט מי הוי' אשר אשמע בקולו אז מען זאל גיין במדבר ויחוגו לי במדבר. און דאס איז נישט סבלות, און ער זעט אז מיט אים רעדן ערוואקסענע מענטשן, און פארוואס טאקע תפריעו את העם ממעשיו, זאגט ער זיי דער ביאור, אזוי ווי אייער פריוואטער לעבן, אייער הנהגה בבית, איז דאס ביי אייך א סבלות, במילא פילט איר זיך, ווי ער דאס דאך זאגט שפעטער נרפים אתם נרפים, אזוי ווי איר האט נישט קיין ארבעט, קענסט מער נישט וואס איר דארפט טון ביי זיך אין הויז.

ניט אייך ארט סבלות, דערפאר וואס דער עם איז ניט סבלות נאר דאס איז מעשיו און איר קומט צו גיין און שטערט זייער לעבן וואס זיי לעבן א נארמאלן לעבן מיט א מעשה כל יום ויום בסדרי החיים וואס אין דערויף גייט אייכעט אריין נאר דאס וואס דינא דמלכותא דינא ווי דאס איז בפשטות וואס דאס ווייסט דער בן חמש למקרא אייכעט. ער ווייס אז כדי זיך פירן זיך א הויז דארף מען עפעס טון, במילא אט דאס איז מעשיו און זאגט זיי דעם ביאור, נישט וואס דער אייבערשטער האט אייך געשיקט, נישט וואס עימיצער האט געהייסן, נישט וואס איר האט סבלות, נאר אזוי ווי איר האט סבלותיכם. און איר ווילט דאס ניט, במילא זאג איך אייך, לכו לסבלותיכם, במילא אז דאס איז אייערע סבלות און איר מוזט זי טאן, וועט איר זיך אויפהערן טומלען און מפריע זיין את העם ממעשיו, וואס דורך דאס ווערט פארענטפערט די אלע דיוקים. פרעה האט דאס געדארפט מסביר זיין, ער האט געדארפט זאגן פארוואס איז ער אזוי חושד, קומען צו גיין ער איז געווען בן שמונים שנה און דאס איז געווען בן שמונים ושלש שנה, על אחת כמה וכמה אז ער האט שוין מסתם געוואוסט דעמאלט אז דאס איז דער וואס האט זיך געהאדעוועט ביי אים אין הויז, און געוואוסט פון זיין חכמה משה מיט אלע עניינים, און דאן מיטאמאל זאגט ער אים אז ער קש בפני כל עם ועדה אז דאס וואס זיי זענען געקומען כדי תפריעו את העם ממעשיו ס'לייגט זיך ניט אין שכל. האט ער גלייך דאס פארענטפערט, אזוי ווי איר ווילט זיך ניט פארנעמען מיט סבלותיכם, במילא זייט איר געפאלן אויף אן עצה אז מ'וועט דעם גאנצן פאלק ארויסנעמען פון זייערע מעשים, מיט אייך צוזאמען וועט איר באפרייט ווערן אויכעט פון סבלותיכם, במילא זאגט ער זיי לכו לסבלותיכם. און דאס גופא איז דאך אויך אויכעט א דבר הצריך ביאור, וויבאלד אז עס רעדט זיך וועגן משה ואהרן, און טאקע זיי האבן געהאט בבית די ענינים וואס זיי האבן געדארפט האבן בבתיהם, אבער משה רבינו האט געהאט אפילו ער ווייס נאך ניט אז צפורה מיט שני בניה זיי האבן זיך צוריק אומגעקערט אין מצרים, עס איז געווען א משפחה פון פיר מענטשן. על דרך זה ביי אהרנ'ען ווייס מען אויכעט אז ס'איז געווען נישט קיין געוואלדיגע משפחה, איז ווי אזוי קען ער זיי זאגן אז די הנהגה שבבתיהם איז דאס א ענין פון סבלות, וואס דאס רעדט זיך א פרעה א מלך א מדינה א רב קען א מושל בכיפה, און אז ער דארף רעדן א ענין דארף מען רעדן א זאך וואס זאל האבן עפעס אן אנהאלט אין שכל. און דאס ווערט אבער פארענטפערט האט מען זיי ניט גערעדט און מער ניט ווי זיי צווייען האבן ניט דאס ביי זיי סבלות. כל שבט לוי האט דאס געהאט דעם זעלבן מעמד און מצב וואס דאס איז געווען זייער שבט. במילא אין שבט לוי איז געווען א רוב השבט א חלק השבט דער מקצת השבט וואס ביי זיי די זייערע האראוואניע וואס זיי האבן געדארפט האבן בבתיהם איז דאס ביי זיי געווען סבלות האבן זיי אנגעשטעלט די מנהיגים פון דעם שבט משה ואהרן און מ'האט זיי זיי געשיקט צו אהרנ'ן דערפאר וואס דער שבט לוי האט זיך נישט געוואלט פארנעמען מיט סבלות אויכעט. במילא גלייכט זיך אויס די אלע עניינים, און דאס האט אן ארט אין שכל, וויבאלד אז האבן מיר האבן די מעשה וואס זיי זענען מפריע, מוז דאך זיין עפעס אויף דרוף א סיבה, במילא מוז מען זאגן די איינציגע סיבה וואס ס'קען זיין, אזוי ווי זיי ווילן ניט זיין אין מצרים אין דעם מעמד ומצב, מ'וויל דערפון אוועקגיין, איז וואס איז מען געפאלן אויף דער המצאה דורך דרוף וואס מ'וועט אוועקגיין במדבר, נרפים אתם נרפים על כן אתם אומרים, ווי ער זאגט דערנאך בנוגע צו כלל ישראל, על דרך זה זאגט ער דאס אויכעט בנוגע דא צו משה ואהרן, אבער ניט אלס משה ואהרן אליין, נאר אלס משה ואהרן פארבונדן מיט גאנץ שבט לוי.

מען קען ניט זאגן אז דאס האט אהרן געטראכט פאר זיך, אדער געזאגט פאר זיך, אדער געזאגט אן אנדער, ניט משה ואהרן, אין פסוק שטייט בפירוש והשבתם אותם מסבלותם, וואס והשבתם גייט עס אויף משה ואהרן.

וואס איז געווען אויף דרוף די הסברה? די הסברה אויף דרוף איז געווען, אזוי ווי ס'איז דא רבים עתה עם הארץ, דערנאך איז דא א צווייטע זאך, וויבאלד אז דאס איז א רבים, איז אויב אפילו זיי וועלן טון מעשים ניט אין אן אופן פון סבלות, נאר על דרך הרגל ניט זיך אנשטרענגען, וועט אטא דעמאלט זיין ווי רש"י טייטשט אפ אין דעם פסוק, וויבאלד אז דאס א רבים טוט אזוי, וועט פעלן א הפסד גדול פאר דער מלאכה, דערפאר וואס זיי טוען ניט אין אן אופן פון סבלות, נאר אין אן אופן פון מעשים, וויבאלד אז ער דערזעט אין שבט לוי, אז זיי זענען קענען ניט פארטראגן קיין סבלות, ובמילא ס'איז דאך רבים עתה עם הארץ וועלן זיי אויכעט ניט פארטראגן קיין סבלות, איז אפילו אז ס'איז דא אזענע וואס ביי זיי איז מספיק מעשה, ס'איז אבער דא אזענע וואס כדי ביי זיי זאל זיין תוכן לבנים תתנו דארפן זיי האבן א האראוואן אין אן אופן פון סבלות, וואלט זיך דאס גערעדט וועגן א קליינע צאל. איז צוליב דרוף מאכט מען ניט קיין גזירה על כל העם כולו, וויבאלד אז רבים עתה עם הארץ, און מען זעט אז אפילו אז זיי טוען מעשים זעט מען פון שבט לוי אז אויב דאס ווערט אין אן אופן פון סבלות ווערט נרפים אתם נרפים, במילא והשבתם אותם מסבלותם, א צווייטער ענין, במילא דארף זיין א גזירה נוספת כדי אויף זיי מזרז זיין און דוחק זיין אז זאל נישט זיין דער ענין פון נרפים אתם נרפים. דערנאך אבער אז ס'קומט צו די נוגשים וואס זיי האבן געמאנט תוכן לבנים תתנו, זיי ניט געווען קיין נפקא מינה אז זאל דווקא זיין אין אן אופן פון סבלות, כדי צו מאכן אז ז ז זאל לייכטער נתקבל ווערן דעם תוכן לבנים תתנו, און ווען די נוגשים זאגן אז דערויף דארפן דווקא האבן סבלות, איז דאס שווערער אז דאס זאל נתקבל ווערן, בפרט נאך אז מען גיט ניט קיין קש. דערפאר האבן זיי געזאגט אז באמת וועט ער נישט זיין קיין נרפים, וועט זיין גענוג אז ס'וועט זיין כלו מעשיכם, דאס אליין איז גענוג כדי עס זאל זיין דער דבר יום ביומו. פארוואס דארף על פי דאס ניט אזוי, דערפאר וואס נרפים אתם נרפים, בשעת ס'וועט נישט זיין דער נרפים, וועט אט דעמאלט זיין דער כלו מעשיכם, וועט זיין דבר יום ביומו, ס'וועט גארנישט ניט פעלן.